טייערע ברידער, ערב שבת נשא, שבת נאך שביעות, מען זאגט ס'איז נאך נאך שביעות, ס'דא געמיינט תשלומין פון שביעות, כ'וויל אלץ אנדערע אנדערע וועגן אנצורינען זייער א וויכטיגע זאך. פרוביר צו זאגן אויף די פשוט'סטע אופן וויאזוי עס ליגט ביי מיר. איינע פון די פאניעסט זאכן וואס איז דא, וואס איך זע אין די ספרים געשעפט, איז עס גייט אזוי, יעדע, פאר יעדע יום טוב, פאר יעדע זמן, נישט נאר פאר, נאר שוין א חודש פאר, צוויי חדשים פאר, דריי חדשים פאר דעם, קויפט מען, מען לערנט אלע מיני ספרים, לקוטים, חיבורים, חידושים, אין די ענין פון די יום טוב וואס גייט זיין, עס קומט די חמשה עשר בשבט, קומט נעמט מען שוין ארויס די טאץ פורים ספרים, און מען גייט זיי לערנען, און מגילת אסתר, און פורים, און חידושים, און ענינים. מוצאי פורים, די טאג נאך די יום טוב, פארגעענדיגט, מען טראכט שוין, מען לייגט שוין ארויס פסח ספרים, מען לייגט שוין ארויס וואס וועט זיין די נעקסטע מאל, ס'דא וואס טראכטן אפילו פון דעם, נאך פסח קומט לג בעומר, מען דארף שוין אלעס ארויסלייגן, און די פיוטשער קומט, קוקט יעדער איינער ארויס. ס'איז דאך אבער א, ממש א פאני זאך. שטעל זיך פאר אז איינער. האט עפעס אנגעקומען עפעס געלערנט עפעס האט ער אנגעהויבן צו לערנען עפעס אז מען לערנט זיך אז די ימים טובים זענען געמאכט שבתות מועדים זענען געמאכט אויף צו אריינגיין אין עפעס א סוגיא און ארויסבאקומען קלאר עפעס א עפעס א נקודה יעדע איינע יעדע יעדע חג יעדע יעדע יום טוב אויף זיין אויף זיין נקודה אויף זיין ענין קומט דאך הייבט זיך אן יא דאס הייסט קומט אן צו די שיא יא מיט דעם צוביסלעך דא איז למשל ספירת העומר איז דאך די משל דאס איז ממש אפשר מן התורה אדער לפי וואס די ראשונים האבן מסביר געווען זיבן וואכן זיבן זיבן מאל זיבן טעג גייט מען אדורך מען לערנט יעדן טאג מען גייט ארויף און ארויף מעלין בקודש יא מען ווערט קלארער וואס מיינט תורה און ווי דאס ארבעט און ווי אזוי מען גייט לערנען די תורה דאס איז דאך די ענין פון חג השבועות. מינוט ס'איז מוצאי שבועות, ס'רינגט די בעל, ס'אויס, גענדיגט, אינגאנצן פארגעסן פון די גאנצע זאך, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, שוין אינגאנצן פארגעסן פון די גאנצע זאך, און ס'נישט נוגע, איך זאג איינער פאר איך, כ'זאג איינער א ווארט אפילו דריי דריי וואכן פאר שבועות זאג איך דיר א ווארט אויף שבועות, ער ווייסט וואס צו טון מיט דעם, אז ס'איז אביסל צו פרי, וועסט געדענקען, ס'איז א גוטע ווארט וועסט קענען זאגן ביים טיש, פאר די שווער זאגן די ווארט, א טאג נאכדעם איז שוין עבר זמנו בטל קרבנו, שוין נישט נוגע, נישטא וואס צו טון. איז דאך א סימן דאס די סארט הנהגה איז עפעס זייער ראנג מיט דאס ווייזט דאך אז נישט עס איז נישט אנגעקומען גארנישט וואס מען לערנט אויב מ'האט געלערנט אויב מען איז אנגעקומען געלערנט דארף דאך ערשט פאר שביעות כ'ווייס נאך נישט ווען שביעות כ'ווייס נישט מ'האט נאכנישט געלערנט מ'האט נאכנישט געטוהן נאך כ'ווייס נישט וואס דו ווילסט נאכדעם מ'האט אביסל געלערנט מסתמא האט מען געהאט קשיות מסתמא האט מען געהאט תירוצים מסתמא האט מען באקומען די טעם יא טעמה כי טוב סחרה באקומען די טעם פון עפעס א חלק אין תורה, עפעס א נייע כידוד אין תורה, וויל מען עס ווייטער זיין, דאך מ'איז קיריעס, וויל מען דאך ווייטער לערנען, וויל מען דאך ווייטער זען, איז נאך שבועות האט מען געדארפט ארויסנעמען אלע שבועות ספרים, און נאך חנוכה האט מען געדארפט ארויסנעמען אלע חנוכה ספרים, אוודאי אין חנוכה האט מען אנגעהויבן אביסל, אבער אויב מ'איז א מענטש וואס איז עוסק אין תורה, אויב ס'איז, אויב מ'איז אריינגעגאנגען אין די, אין די סוגיא אביסל, איז דאך די נארמאלע זאך וואלט דאך געדארפט זיין אז די עיקר לימוד זאל זיין נאכדעם, די עיקר, די עיקר זמן, ווייל מ'האט דאך נישט געלערנט פארדעם גארנישט, ס'איז געווען די יום טוב, און יום טוב האט מען עס עפעס געגעבן האט זיך עפעס אויפגעטון דעמאלטס וואלט מען געדארפט אנהייבן צו אנהייבן צו לערנען אנהייבן צו פארשטיין צוביסלעך אזוי וואלט אזוי וואלט לכאורה אזוי וואלט לכאורה געדארפט זיין און מסתמא ס'דא מענטשן וואס פירן זיך אזוי ס'איז דא אין די בני יששכר אין זיין הקדמה רעדט וועגן דעם מ'קען אראפשרייבן דאס שרייבן די תורות איך ווייס נאך נאך נאך א שבת נאך א יום טוב זעצט ער זיך אוועק ער שרייבט אראפ די חידושים פון שבת און באמת ווען ער שרייבט עס אראפ געווענליך ווערט עס אים קלארער ווערט עס אים בעסער דאס הייסט עס ווערט ס'ווערט טאקע אז א אז נאכדעם די עיקר לימוד איז איז נאכדעם אדער בשעת מעשה אדער נאכדעם דעמאלטס דעמאלטס איז דאך באמת די זמן וואס מ'האט שוין אנגעהויבן צו לערנען לערנט מען ווייטער דאס אזוי דארף דאך זאגן די שכל און ס'קען עפעס זיין אז דאס איז ממש א סימן פון איינער וואס האט עס געלערנט אז ער נאכאלץ קוריעס אז א טאג נאך פסח ווארפט ער נישט ארויס אלע הגדות געווענטליך אזוי אזוי געשעט דא. ווארף נישט ארויס הגם איך קוק נישט כמעט נאכדעם אבער נישט ארויס וואס יעצט געווען מען דארף זיך אינמיטן לערנען מען האט קוים אנגעהויבן נאך אזויפיל זאכן אויסצופיגערן ביז עס קומט נאך א זאך שטופט עס אראפ אזוי רישן רישן איך האלט וישן וישן מפני חדש תוציאו אזוי לכאורה וואלט געדארפט זיין די סדר און אזוי דאס איז דאס וואס איך רעד ביי די מדריגה פון לימוד פון לערנען וואס איז גרינגער גרינגער צו רעדן. ווער ס'מאכט אויף חסידישע ספרים, אויך זיכער די היינטיגע ספרים, מסתמא אמאל אויכעט, מען דארף טרעפן פונקטליך וואס איז די מקור פאר דעם, זעהט אסאך אסאך אסאך דיבורים ארום די שאלה, ארום די די נושא, די שאלה, מען דארף עס פארשטיין, מען דארף עס אביסל צונעמען אויף קליינגעלט און. און זיי זאגן אלע אזעלכע סארט זאכן, אלע אלע דרשנים פון נעילת החג זאגן אזעלכע דרשות, אז עס גייט אדורך א יום טוב, דארף מען מיטנעמען עפעס, מען דארף עפעס לערנען פון דעם, און אזוי ווייטער. און עס הערט זיך אלעמאל ליידיגע ווערטער, עס האט א געוויסע ליידיגקייט אין דעם, ווייל וואס וואס, פון ביידע צדדים איז עס שווער, לאמיר מסביר זיין, פון ביידע צדדים איז עס שווער. קודם כל, פאר רוב מענטשן, סיי פאר די גאר גרויסע צדיקים און סיי פאר די גאר גרויסע פשוטע אידן, איז דאך נישט נוגע די גאנצע שמועס, ס'דאך סתם אבי גערעדט, יא. וואס זאל מען מיטנעמען? אז ס'בלייבט איבער אביסל געפילטע פיש זאל מען עס עסן מארגן, אקעי. וואס וואס איז שייך? וואס איז שייך מיטצונעמען? וואס איז שייך? ס'איז ברוך השם, ס'איז א יום טוב, מען טוט מצוות, מען טוט וואס מען דארף טון. ס'איז נישט, רוב מענטשן האבן נישט געהאט. קודם דאס איז א שאלה וואס מען דארף פרעגן, רוב מענטשן האבן נישט געהאט עפעס אן עקספיריענס, עפעס אזא, מען רעדט אלעמאל וועגן דעם, אז ס'איז אזוי, יא איך ווייס, אפשר איז דא מענטשן וואס איז אזוי, אבער געווענליך א נארמאלע מענטש, געשמאק ס'גוט אבער כ'דארף נישט, כ'ווייס נישט וואס גייט ער מיטנעמען, וואס וויל ער בכלל מיטנעמען? און די זעלבע זאך מצד שני, אונז האבן גערעדט אמאל די די עכטע אידן די גרויסע צדיקים זיי האבן נישט קיין גרויסע חילוק אז ס'איז יום כיפור אז ס'איז שבועות אז ס'איז וואס ס'איז ער טוט דאך וואס ער דארף צו טון יעדן טאג די מאי דמפקדת איתבעי לך למעבד ער דארף היינט איז שבועות טוט ער די מצוה פון שבועות היינט איז פסח טוט ער די מצוה פון פסח נישט קיין גרויסע גרויסע חילוק אז מ'האט געלערנט ערב פסח וועגן דעם. און איך מוז דיך זאגן נאך מער, אויב גלייבט מען דיך שוין יא אז עס איז דא א א די זמן, מיר האבן גערעדט באריכות וועגן דעם, אז די די זמן די צייט די דאס אז עס איז שבועות ליל עס איז קדש חג השבועות קדש חג הפסח אז עס מאכט עפעס די צייט איז עפעס ספעציעל עס איז דא אין דעם מער השראת השכינה עס איז עפעס מער גרינג אנצוקומען צו עפעס. איז עס דאך די טייטש אז בהגדרה ביי דעפינישן איז דאס איז א דין איז א פאר די שבת פאר די צייט און נישט פאר א צווייטע צייט יא הייסט ס'קומט מוצאי שבת מוצאי שבועות אויב ס'איז געווען עפעס א קדושה אין די זמן פון די אידן האבן מקדש געווען צו די אייבערשטער האט מקדש געווען ווי עס פונקטליך ס'ארבעט איז דא עפעס א קדושה אין דעם זמן אין דעם טאג ו' סיוון ז' סיוון איז דא דעם א געוויסע קדושה מצד עצמו עצמות'דיגע קדושה און ס'גייט אדורך גייט עס אדורך, ס'איז דאך נישט שייך, וואס וואס הייסט דו ווילסט ממשיך זיין, דו ווילסט צוריק ווילסט עס ווילסט עס ווייטער ברענגען, די גאנצע איידיע דערפון איז אז מ'קען אז דאס ברענגט זיך נישט, אז דאס ספעציעל פאר די זמן, און דא קום איך אן צו עפעס אז דאס איז די אמת. ס'הייסט ס'איז דאך דא אזוי ווי ס'איז דא א ברכה פון קידוש וואס מ'מאכט, זכור את יום השבת לקדשו האבן חכמים געלערנט אז מ'איז מקדש די שבת בכניסתו מ'איז מקדש שבת ביציאותו, סאיז דא קידוש מען זאגט יעצט ביז יעצט איז געווען וואכן טאג היינט איז ספעשל היינט איז שבת אזוי איז דא הבדלה מען זאגט היינט ביז יעצט איז געווען ספעשל סאיז געווען שבת סאיז געווען יום טוב היינט איז וואכן טאג דאס איז אויך א עבודה א א הכרה סאיז א אמת בפני עצמו דאס די הבדלה און אוודאי די זוהר הקדוש שוין און מען וויל אריינטייטשן אז הבדלה איז א וועג ממשיך צו זיין שבת אויף די וואכן דארף דאס פארשטיין מיר האבן גערעדט אמאל וועגן דעם אויך דארף דאס פארשטיין די פשטות איז פונקט להיפך די פשטות איז פונקט להיפך אז הבדלה זאגט אז שבת איז שבת און די וואכן איז וואכן, ס'דא מלוה מלכה נאכדעם, ס'קען אמאל זיין אביסל כאילו, עס גייט אוועק, נישט גאנץ, נישט אויף איין סעקונדע גייט עס אוועק פסיידע, איז דאך אלעס, איז דאך אלעס, ס'דא שבת אין די וואכן, עס איז זייער, און עס איז באמת אזוי, און אויב איינער פילט, אויב איינער רעדט זיך איין אז ער פילט קדושת שבת און קדושת יום טוב, איז דער, מוז ער דאך אויך פילן ווי זי גייט אוועק, און מען זעהט טאקע, יא, ווי כיון ששבת ווי אבדה נפש, יום טוב טוט מען עס טאקע נישט, אבער מוצאי שבת דארף שמעקן בשמים ווייל א מענטש פילט זיך שלעכט ס'איז אוועק געגאנגען שבת ער פילט ער איז געפאלן ס'איז א חלק פון די עקספיריענס אז ס'גייט אוועק איז די אלע דיבורים פון ממשיך זיין איז אביסל קעגן הטבע קעגן די פאקט קעגן די מציאות קעגן די טבע הרוחני פון די שבת סאו וואס א מין זאך איז דאס. אז מ'רעדט וועגן שבועות, איז טאקע א אינטערעסאנטע זאך, זיי רעדן פון די ימי תשלומין, פאר קרבנות איז דא תשלומין כל שבעה, אבער באמת, די ראשונים פרעגן דאס, די זוהר פרעגט דאס, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך אז אלע ימים טובים, ס'הייסט פסח און שבועות, אלע ימים טובים, זענען זיבן טעג, אדער אכט טעג, זיבן טעג לפחות, און שבועות איז עפעס נאר איין טאג, צוויי טעג, אז מ'האט ספיקא דיומא, אבער ס'איז בעצם נאר איין טאג. וואס איז די תירוץ? די תירוץ וואס די רמבם האט געזאגט, אין זוהר שטייט א ביסל אנדערש, אבער אויך קאנעקטעד מיט דעם, די סוד פון דעם. די רמבם זאגט די תירוץ איז, ווייל פסח און שבועות זענען מועדים, און כדי עס זאל זיין א מועד, זיין געשמאק, עס זאל פילן, מען זאל קענען טאקע מאכן, ארויסגיין לחירות, האבן וואקעישן, ווייזן אז מען עסט מצה און אזוי ווייטער. נעמט זיבן טעג, אזוי האט מען גערעדט וועגן די רמבם. זעלבע זאך סוכות, שמחה, שמחה איז נישט גענוג איין טאג, מה שאין כן שבועות, די עיקר שבועות איז זכר ל, איז זמן מתן תורתינו, מ'דערמאנט זיך מתן תורה, ווי לאנג האט גענומען מתן תורה? ס'האט גענומען איין טאג, איז נישט שייך צו מאכן שבועות מער ווי איין טאג, אזוי אזוי זאגט דער רמב ם, און דער זוהר זאגט עס אביסל אויף זיין אייגענע וועג, אז שבועות איז מרמז אויף די מיטן, די ספירת התפארת וואס איז אינצווישן, צווישן פסח און שבועות, פסח און סוכות כאילו, אינמיטן, כ'האב געש, ס'דא אזוי אויף די רעכטע זייט פסח, אויפן לינקן זייט סוכות, אינמיטן. אה, שבועות איז כאילו ס'איז אין דער מיטן, ס'איז נישט שייך צו מאכן ס'איז נישט קיין ברייטע זאך, נאר דער מיטן איז תפארת וואס דאס איז עץ חיים, און דאס דאס איז נאר איין טאג, אין אנדערע ווערטער איז דאס דער סוד פון דעם אז די תורה איז נאר איין טאג. אבער איך האב געטראכט וועגן דעם, ס'איז נישט אמת. ווער עס קוקט אין פרשת משפטים וועט זען, תורה נעמט נישט נאר איין טאג, נישטא אזא זאך. תורה איז געווען טאקע די מעמד הר סיני עס איז געווען איין טאג און עס איז געווען זיבן טעג שטייט עפעס זיבן טעג ויהי ביום השביעי ויעל משה און פערציג טעג משה רבינו איז געווען בהר פערציג טעג און פערציג נעכט יא ביז ער איז אראפגעקומען איז געווען די גאנצע מעשה אפשר נאך פערציג טעג אפילו אבער עס איז א לאנגע מעשה די תורה. און דאס איז נאך א גירסא פון די פריערדיגע קשיא וואס כ'האב געפרעגט, אז אויב מ'טראכט פון די לעוועל פון תורה, איז נישטא אזא זאך צו לערנען א זאך אין איין נאכט, יא, ווי יענער זאגט, ער וויל לערנען גאנץ ש ס אין איין נאכט און שלאפן יענע נאכט אויך, מ'קען נישט. נעמט בהכרח, אונז זענען בשר ודם, און אפילו משה רבינו וואס האט געלערנט מפי הקדוש ברוך הוא, האט אויך גענומען מער ווי איין טאג, אפשר די עשרת הדברות קען מען זאגן אין איין טאג, צו אזוי ווייט, אבער. צו לערנען אלע הלכות התורה, פערציג טעג, איך פארשטיי פערציג טעג נישט גענוג, ס'דא דעם גאנצע שאלות, וואס איז געווען באוהל מועד במדבר, אבער פערציג טעג א גרויסע, לפחות אזא תקופה פון פערציג טעג נעמט צו לערנען, עס נעמט נישט איין מינוט, א מענטש נעמט אלעס צייט. איז וואס איז שייך צו זאגן אז מען האט געמאכט אזויפיל הכנות, יא הכנה פארשטייט מען, אקעי, מען זאל זיין ראוי צו דעם, און ס'איז געקומען שבועות און ס'איז געווען אין איין טאג, מען האט באקומען אלעס, נישטא אזא זאך. נאר די סעלושען אדער די די וועג וואס איך פארשטיי די וועג ווי ס'ארבעט תירוץ פון תירוץ פאר די אלע קשיות דאס איז אמת'דיג נישטא אזא זאך לעולם איז נישטא אזא זאך שטייט כשמעכם עס א קול קול גדול ולא יסף דא נעמליך צוויי פארקערטע פירושים יא אבער די פשוט'ע פשט איז קול גדול ולא יסף ולא המשך יא ס'איז איין מאל געווען איין מאל און דאס איז דאס דאס איז א וויכטיגע זאך און אלע אלע גוטע זאכן זענען אזוי א גוטע זאך וואס מ'לערנט דארף דאך נישט מער ווי איין מאל כ'האב גערעדט באריכות נעכטן וועגן די רמב"ם א זאך וואס איז די יסוד די יסוד ס'מוז נישט שטיין מער ווי איינמאל ס'דאך די יסוד מ'דארף נאר איין פארקערט אויב מ'לייגט עס צוויי מאל איז עפעס ראנג צוויי מאל וואלט עס נישט קיין אבן הפינה איינמאל איז די אבן הפינה אויף דעם שטייט אלעס ס'איז גענוג איינמאל דאס איז איין וועג פון עס מצייר זיין אן אנדערע וועג איז די די אמת'דיגע הכרה די אמת'דיגע מדריגות מ'דארף אנקומען ס'איז וואס ס'איז און אויב מען דארף צולייגן, אויב מען דארף צולייגן צו דעם, ממילא זאל דער עולם געדענקען מיטצונעמען די יום טוב אויף א גאנצע וואך, איז שוין כל המוסיף גורע, ס'איז כל המוסיף גורע. ס'טוט נישט גארנישט, נישט נאר ס'טוט נישט גארנישט, ס'מאכט ערגער אויך, אזוי אזוי איז לדעתי, אזוי איז מיין עקספיריענס, אזוי איז מיין וואס איך זע ביי אנדערע. די וויפיל מען פרובירט מיט קייטן אנצוכאפן מיט די מיט די מיט די ביידע מיט די מיט די ציינער כאפט מען אן אזוי די יום טוב יא ני נישט נאר די יום טוב עני א גוטע זאך פרובירט עס צו שלעפן ס'מאכט נאר ערגער ס'נישט געמאכט די בעסטע זאך וואס א מענטש קען טון ס'מאכט נאר נערוועזקייט און הייבט אן צו אנדערע מיני שיגעונות נישט קיין גוטע זאך איינציג די בעסטע זאך וואס מען קען טון נאך נאך יום טוב אזוי טראכט איך אויב מען זאל עס מען קען מקיים זיין וואלט עס געווען זיכער גוט פארגעסן דערפון. איי געס נעכטן איז געווען היינט איז פורים מארגן איז אויס געענדיגט נעכטן איז געווען שבת היינט איז זונטאג געענדיגט יעצט ווייל אין אנדערע ווערטער בכח דאס איז א וויכטיגע זאך בכח די עפערט עפערטלי הרג'ענען זיך מוטשענען פרובירן אנצוקומען כח איז א זאך וואס מען דארף זיך זייער פארזיכטיג זיין ווי מ'זאגט מ'רעדט וועגן אלימות כח אויך אויך בפנימיות אויך כח מען גייט מען זיך מען גייט זיך צוגרייטן מען גייט באקומען די תורה מען גייט לערנען תורה מען גייט טוהן ס'איז אזא דעינדזשערעס זאך ס'איז דאך גבורות יא ס'איז דאך דם ס'איז בליץ ס'איז ס'איז טאקע און אוודאי אמאל דארף מען עס כדי ארויסגיין פון מצרים כדי זיך צו רוקן ערגעץ דארף מען נוצן גבורות דארף מען נוצן אזוי ווי כעס און אזוי ווייטער וואס א דעינדזשערעס זאך, ס'איז דעינדזשערעס אויך אויף אויך אויף עולם הרוחני, אזוי ווי דער רב פנחס קאריצער זאגט, מ'טאר זיך נישט צופיל מתאמץ זיין צו דאווענען, אזוי ווי איינער, ס'איז אזוי ווי איינער פאנגט די בת מלך בחוזק, א שכינה איז א בת מלך, תפילה איז א בת מלך, דארף זיין א מפתה, טאר נישט זיין קיין אונס, דארף צוביסלעך רעדן, די מורא'דיגע די היפך פון עפערט, היפך פון יגיעה, מיט מנוחה, מיט איידלקייט, מיט. שיין בעטן, און אפילו שיין בעטן קען זיין, כמעט מיט גארנישט. חסידישע שפראך מען זאגט מיט ביטול, כמעט מיט גארנישט. און אמת אז ערב שבועות און ערב יום, דאס איז די סיבה פארוואס די רוב מענטשן פארשטייען דאס, ווייל עפערט פארשטייט יעדער איינער, מען דארף זיך מוטשענען, מען טוט און מען גייט טון, אקעי, מען ווייסט אפילו וואס מען טוט, מען דארף קויפן פלאוערס און קויפן תיקון ליל שבועות און אקעי. אבער ווען מען האט א זאך איז די בעסטע זאך איז צו פארגעסן, וואס מיין איך פארגעסן מיין איך טוהן נישט טוהן גארנישט בכוונה, נישטא נישטא גארנישט וואס צו טוהן בכוונה, ס'איז גארנישט דא וואס צו טוהן. אבער וואס דעמאלטס? אויב א מענטש טוט לעבט אזוי, גייט מוצאי שבת זאגט ער געענדיגט שבת איז אווער יעצט הייבט זיך אן א סדר פון די וואך וואס מען דארף טוהן נארמאל יא, צוריק צו די ארבעט צוריק אין חדר צוריק אין ישיבה צוריק אין ווי מען איז. און דעמאלטס בלי בלי כוונה גייט ער זען ווי ס'שורה אויף אים די חירות פון מתן תורה. אזוי אזוי מיין איך. און ס'איז דא, ס'איז א פאקט, און דאס אז מען זאגט, ווייטער אלעס אויב ס'איז א פאקט איז עס א פאקט, דאס וואס מען זאגט אז מען קען ממשיך זיין אזוי ווי ס'דא די ימי תשלומין, מען קען ממשיך זיין שבת אויף א גאנצע וואך און אזוי ווייטער, דאס איז א נפשיות'דיגע פאקט, ס'איז נישט קיין חידוש על פי קבלה, ס'איז א פאקט, ס'איז אזוי ווי אונז האבן געהאט דריי טעג יום טוב, יא, ס'מאכט זיך נישט אזוי אפט, דריי טעג יום טוב איז דאך די טייטש. ס'איז שבת, יום טוב, אפי' הלכה איז נישט דריי טעג יום טוב, אבער טייטש דריי טעג וואס מ'האט נישט געקוקט אויפן אויפן טעלעפאן, יא כ'האף. אדער דריי טעג וואס מ'האט נישט נישט געלעגן אין די אין די וועלט, אין די וועלט ווי ווי ווי מ'ליגט געווענליך. יעדע איינער לפי לפי ענינו, לפי לפי דרכו, אבער לפחות די מינימום, יא, מ'טוט נישט קיין מלאכה, מ'איז נישט געפארן קיין קאר פאר דריי טעג. מאכט זיך נישט אפט אפילו יום טוב צוויי טעג אפילו אז פסח איז זיבן טעג דאך פארט מען נאך יא חול המועד איז פאר דריי טעג מ'איז נישט געפארן אין א קאר און דער וואס טוט דאס אויב א מענטש איז זוכה צו טון לענגער אזעלכע זאכן דאך זיכער אשרי חלקו אבער צוביסלעך מ'באקומט עפעס געשעט צו אים אויב מען טוט עס איז געשעט ווערט אויך משוגע אביסל דריי טאג יום טוב ווייל מענטשן ווייסן נישט וואס צו טון מיט דעם ס'אויך א זאך וואס מען דארף מען דארף לערנען וועגן דעם מען דארף רעדן וועגן דעם אז אויב מען זעט אז מען ווייסט נישט וואס צו טון מיט א יום טוב איז דאך דארף טרעפן וואס צו טון מען דארף אויספיגערן וויאזוי וויאזוי עס צו נוצן ס'איז נישט קיין נישט קיין גרינגע זאך, בפרט מיט אלע ארום און ארום אלעס צוזאמען. ווייל לכאורה אויב ס'איז גייט אזוי, ס'א פאקט און ס'געשעהט עפעס. דאס איז דאך אזוי ווי, אזוי ווי א קאר, מ'הייבט עס אן צו פארן, און ס'פארט און ס'פארט און ס'ענדיגט זיך, אויסגעגאנגען די געז. ס'גייט פארן אליינס פאר נאך א שטיק צייט, ס'הייסט מאמענטום, ס'דא מאמענטום, אזוי ווי ס'דא מאמענטום אין אין די עולם הזה אין אין פיזיקס אז ס'פארט א זאך שטופ פארט זיך שוין פון זיך אליינס כאילו ווי פיל כח מ'האט אריין געלייגט אין דעם גייט ענדיגן ס'דא אויך מאמענטום אין די עולם הנפש אין די עולם הנשמה איז דא מאמענטום אז א מענטש מאכט שבת פאר פֿיר און צוואַנציק שעה אין א געוויסע זין די מאמענטום ס'פארט ווייטער ער ווייסט נישט אז עס איז געענדיגט שבת עס הייסט ער ווייסט ממילא דארף ער מער נישט מער שטופן מער שטופן וועט דאך נאר קאליע מאכן די מאשין אבער די מאמענטום פון די מאשין פארט אליינס. און ס'פארט אליינס, און דעמאלטס, די דזשאב פון די מאמענטום וואס פארט אליינס, פון די כח הנשמה, פון די מתן תורה, פון די חיות וואס פארט אליינס, איז אז ס'זאל סעטלען, אז ס'זאל סעטלען אין די אלע, אין די נארמאלע, אין די אין די זונטאג, אין די אין די מאנטאג, אין די דינסטאג, אין די נארמאלע וועלט ווי אונז לעבן, דארף עס סעטלען, דאס איז דאס איז די דזשאב דערפון. און ס'האט באמת זייער זייער ווייניג ווערטער, זייער ווייניג ווערטער, מ'פרובירט זייער שטארק אלעמאל טרענסלעיטן די די חיות אדער די אור אדער די השגה וואס מ'האט פון א יום טוב, פון א גוטע זמן, ס'טרענסלעיט זיך נישט, פארוואס טרענסלעיט זיך עס נישט? דאס איז וויכטיג, מ'דארף טראכטן וועגן דעם. ס'איז דאך אזוי ווי א חלום, אזוי ווי א חלום. זמנים זמנים פון שבתות פון מועדים אדער בכלל פון אז איינער האט א שיעור ער לערנט ער דאווענט ער טוט עפעס מאכט התבוננות טוט עפעס פאר אפאר מינוט ס'איז געשען באמת אין אן אנדערע אין אן אנדערע סארט אין אן אנדערע סארט וועלט אין אן אנדערע סארט לעבן און ס'איז אזוי ווי און ס'איז אינטערעסאנטע זאכן דא וועגן דעם הסברים און אין ווי אזוי די מח ארבעט אבער ס'איז א אינטערעסאנטע זאך מענטש האט א חלום און ס'קען אפילו זיין אמאל האט ער א חלום וואס איז זייער קלאר ס'האט נישט קיין אמאל איז חלומות לכתחילה נישט קלאר אבער ס'קען זיין א חלום וואס איז מורא'דיג קלאר ס'הייסט ס'זעהט אמאל מורא'דיג קלאר ס'פילט מורא'דיג קלאר בשעת די חלום לפחות. נאכדעם וועקט ער זיך, שטייט ער, וועקט ער זיך אויף, ס'איז געענדיגט. ס'איז נישט נאר ער ווייסט נישט, ער האט פארגעסן עפעס א פרט. געדענקט נישט אפילו קיין אסאך עס נישט פון די חלום. אמאל מאכט זיך אז ער קען זיך דערמאנען, יא, אדער דערמאנט זיך בכוונה גלייך אינדערפרי אדער פארציילט פאר איינער, און דעמאלטס. גייט ער צוריק אריין אין די אין די מצב ער פילט ער פילט צוריק די וואס ער האט געפילט די קלארקייט אדער די שיינע שיינע מראה וואס ער האט געזען אין זיין חלום. אבער נארמאל אויף א נארמאלע אופן רוב מענטשן אויב מענטשן וואס זענען נישט עוסק צו געדענקען זייערע חלומות און אזוי ווייטער פארגעסט ס'קען מורא'דיג זיין זייער שיין און יעדע נאכט האט אסאך מענטשן האבן די זעלבע זעלבע חלום חזר'ט זיך איבער און זייער ענליך אדער די זעלבע זאך און ביי מארגן ס'איז נישט נוגע און אפילו אויב ער געדענקט יא איז עפעס אזוי. איז נישט דאס פארוואס איז נישט דאס ווייל ער איז זיכער און ס'טאקע אזוי אז דאס געהערט נישט צו די עולם הזה ס'געהערט נישט צו די וועלט אין וואס ער לעבט יעדן טאג זאכן וואס געהערן צו די וועלט ווי א מענטש לעבט יא איך ווייס וויפיל וואס ער דארף טון היינט ווי אזוי וועלכע וועלכע באס ער דארף נעמען וואו ער דארף פארן דאס איז ער גייט אריין און ווייסט ער וואס ער איז. אזוי ארבעט א מענטש'ס זיכרון, א מענטש איז א כלי וואס ארבעט, אז ס'קאנעקט זיך מיט מיט ווי ער איז, יא אמאל מאכט זיך אפילו נישט דווקא א חלום, יא א מענטש געפינט זיך אין א צימער ער ווייס איך דערמאנט זיך אה כ'דארף גיין צו די אנדערע שטוב נעמען עפעס, יא קומט אן די אנדערע שטוב פארגעסט ער וואס ער האט געדארפט, גייט ער צוריק דערמאנט ער זיך, פארוואס? ווייל אין די מצב אין די אויסזען, אז דא די ווענט דא דאס כאפט ער אה כ'דארף דאס טוהן, גייט ארויס. פארגעסן, אמאל איז דא א מענטש וואס גייט אין די ארבעט, יעדן טאג ער דערמאנט זיך אך, איך דארף טון דאס, דארף טון טויזנט זאכן, און ס'גייט אים אריין אליינס אין קאפ, ער דארף נישט אפילו קוקן אויף זיין קעלענדער וואס ער האט צו טון, די רגע וואס ער מאכט צו די טיר און גייט אהיים, גאנצען פארגעסן, די פרעגסט אים, איך ווייס נישט, יא, מ'דארף קוקן, מ'דארף זען, פארוואס? ס'איז נישט אין די מצב, נישט אין די וועלט וואו ס'מאכט סענס, אין די ארבעט. מאכט סענס אז מ'דארף שיקן דעם דעם אימעיל און יענעם פעקסן דעם צאלן דאס מאכן אינדערהיים איז דאך נישט נוגע יעצט דארף מען טון אנדערע זאכן און ער לעבט אין א אנדערע אין א אנדערע סארט עולם אן אנדערע סארט עולם וואס קאנעקט זיך נישט די אסאסיעשאנס די זאכן וואס קאנעקטן זיך איינער מיט דער צווייטער קאנעקט זיך נישט איינער מיט דער צווייטער און די רגע וואס פארקערט עס קומט א אימעיל אה דאן גייט ער צוריק אריין אין יענע וועלט און ער דערמאנט זיך און אזוי און אפשר מער פון דעם אדער כעין זה. איז די חילוק פון פון יום טוב און די וואכנס אדער שבת און די וואכנס. אויב א מענטש האט שבת עפעס א אנדערע מצב רוח, ער גייט אין מקווה, צו ער וואשט זיך, און ער ווערט עפעס א אנדערע סארט מענטש, עפעס א אנדערע סארט מח. איז דא האט ער געוויסע מחשבות וואס ער האט דעמאלטס, צו עס איז הרהורי תשובה, ער טראכט ער וויל זיין גוט, צו ער האט בכלל. חדושי תורה, פארשידענע סארט חדושי תורה, פון סארט מחשבות, סארט הרגשים, סארט פילינגס. און ס'אלץ מאכט סענס, ווען ס'ליגט די שבת אויפן טיש, ווען ס'ליגט די לעכט און די חלות און די טשיז קעיק, איז מאכט עס סענס, די תורה רעדט צו אים, די מצוות רעדן צו אים, ס'מאכט סענס. מאכט צו די טיר און גייט אין אין וואטסעפפ אדער ער גייט אין אין די גאס מוצאי שבת געמאכט הבדלה מאכט עס צו מענטש גייט אן א שטריימל רעדט זיך נישט די די די די סארט זאכן ס'איז איז נישט נאר נישט פשט ער האט פארגעסן יא דאס גיי איך אריין דא נישט פשט ער האט פארגעסן ס'דא פארגעסן האט פארגעסן האט א שוואכע זכרון האט פארגעסן נישט קיין פארגעסן ער איז געווארן צוריק א צווייטער מענטש, ער איז געגאנגען אין א אנדערע עולם, און די עולם, אזוי ווי ער גייט אין די צווייטע צימער און האט פארגעסן אזוי ווי ער שטייט אויף און פארגעסט זיין חלום, ס'איז בכלל נישט דא די קאנעקשאנס, אז ער וועט זעהן פאר די אויגן די די שטיקל חלה, די שטיקל פיש, וועט ער זיך דערמאנען, אה, ביי דעם פיש האב איך גע האט מען גערעדט וועגן די אקדמות, איך ווייס, אבער אז מען זינגט נישט יעדן ניגון פון אקדמות, איז פארגעסן, מען זינגט עס דאך נישט אינגאנצן א גאנצע יאר, א גאנצע וואך. איז נישט אז ער האט פארגעסן די פאקט, ער האט פארגעסן די די לעוועל ווי ער איז, און ס'מאכט שוין אפילו נישט קיין סענס יעצט צו זאגן, צו אראפשרייבן וואס ער האט געזאגט דעמאלטס, אדער אראפשרייבן וואס ער האט געטראכט דעמאלטס, גייט נישט אפילו וויסן ווי אזוי עס צו שרייבן, אדער גייט נישט אפילו וויסן ווי אזוי עס צו טון, ווייל ס'איז בכלל, די שפראך רעדט זיך נישט אין די וואכן, ס'איז א אנדערע שפראך, און דאס איז די עיקר, די עיקר פראבלעם, די עיקר מניעה פון וואס אונז רעדן, פון געדענקען, פון ממשיך זיין די יום טוב. און ס'דא טרענסלעיטערס, ס'דא א זאך וואס הייסט תרגום, יא, שנים מקרא ואחד תרגום. דאס איז זייער א שווערע זאך, נישט קיין, ס'איז נישט קיין גרינגע זאך, לכאורה די גאנצע מעשה וואס אונז לערנען טאקע אין די אין ספר שמות וועגן די עגל און די משכן, רעדט זיך אלץ פון די שאלה פון טרענסלעישן, ס'הייסט יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. בצלאל איז געווען א קלוגע יונגערמאן. ער האט געוואוסט, משה רבינו איז געווען אויפן בארג, ער האט משיג געווען די שכינה, די מרכבה, די ווי אזוי ס'דרייען זיך די מלאכים, ווי ס'זעט אויס די משכן, די בית המקדש של מעלה, און אזוי ווייטער. אבער דאס איז אלץ נישט גענוג. והא ראיה, ס'איז געווען אנדערע מענטשן וואס האבן פארשטאנען אז וועגן דעם דארף מען מאכן א עגל הזהב. און וואס איז ראנג מיט די עגל פונקטליך? וואטעווער ס'איז געווען ראנג. נישט געווען קיין ריכ, ס'האט נישט ריכטיג מעביר געווען די פילינג, די. רוממות די דעת די דעת וואס די אידן האבן געהאט ביי מתן תורה די עגל האט נישט ווייל דאס איז נישט ממשיך געווען דאס איז עפעס א אנדערע פשט אלה אלקיך ישראל איז געווען עפעס א אנדערע פשט אנדערע ווערטער ס'האט נישט ריכטיג אראפגעברענגט האט נישט ריכטיג טרענסלעיטעד ווייל ס'איז זייער שווער וויאזוי קען מען טרענסלעיטן א חלום און אפשר קען מען אבער מ'דארף צו וויסן ס'איז א חכמה בפני עצמה און א גרויסע חלק פון די חכמה אונז האבן גערעדט פריער נישט צו ארבעטן צו שווער אויף דעם און צו געבן פאר דעם די צייט געבן פאר דעם די אבער דאס דאס איז א חכמה בפני עצמה ווי אזוי צו איבערטייטשן ווי אזוי צו אה, אראפשרייבן ווי אזוי צו אראפשרייבן ווי אזוי שרייבט מען לוחות יא ווי אזוי שרייבט מען די לוחות משה רבינו איז נישט סתם דער אייבערשטער אליינס ס'דארף גיין פערציג טעג דאס נעמט אסאך לענגער דאס איז די חילוק פון די איין טאג מתן תורה און די פערציג טעג מתן תורה אין איין טאג קען מען קען מען הערן אלעס קען מען דאס וואך איז אין די אין די מח וואס איז נישט די נארמאלע מח אין איין טאג אזויווי א חלום ווייסט יעדער איינער גייט שנעלער ווי ווי א נארמאלע צייט די צייט איז עקזיסטירט אין אין די וואכענדיגע טאג אין די וואכענדיגע טאג אין די חלום אין די אין די ווי ס'איז ווי ס'איז אין הימל דאס נעמט נאר איין טאג נאכדעם איז כדאי עס אראפצושרייבן אויף א לוחות כדי צו מאכן פון דעם א משכן כדי צו פון דעם זאל עפעס ווערן נעמט פערציג טעג אטליעסט פערציג טעג איז דאך נאר א נומבער פון זייער אסאך צייט יא. און די אויסקריצן אויף די לוחות, אדער די שרייבן די, מאכן די משכן און אזוי ווייטער. דאס געשעט דורכדעם וואס מען פארשטייט, און איך וויל, איך וויל זאגן איין נקודה וואס איך קען פארשטיין ווי אזוי עס קען ארבעטן, ווי אזוי ס'דארף ארבעטן, אויב, אויב מען קען, אויב מען קען עס מצליח זיין.

מח און לב, יא, ס'דא א חילוק א מענטש קען פארשטיין זייער גוט עפעס אבער טוט עס נישט. אזוי אזוי זאגט מען אונז אין די שיחות מוסר, אזוי זאגט מען אונז אין די חילוק פון מעשה און פארשטיין, א מענטש קען אלץ פארשטיין אבער טוט עס נישט, אזוי אזוי זאגט מען. מ'קען זוכן איך פראדזשעקט ריסערטש פראדזשעקט אויב איינער וויל, זוכן וואו איז די ערשטע פלאץ וואס ס'שטייט די די די איידיע, יא, מ'טייטשט אפילו אריין א פסוק אין וידעת היום, והשבות אל לבבך כ'ווייס מעשיות תורות. ווער איז דער ערשטער וואס זאגט דאס? ווייל ס'איז נישט קיין פשוטע, בכלל נישט קיין פשוטע זאך. ס'דא אין דעם באמת א מורא טיפע מחלוקת, אלטע מחלוקת שוין, אבער מ'דארף עט ליעסט הערן די אנדערע צד. און אביסל פארשטיין די אנדערע צד, ווייל איך מיין אז עס איז אמת די אנדערע צד, לפחות מער ווי די ערשטע צד. לאמיר טראכטן פון פארשטיין, נישט פון, נישט פון עבודה, איך ווייס נישט וואס מיינט עבודה. לאמיר טראכטן פון וויאזוי מען פארשטייט די וועלט. פון ענינים פון הבנה. ס'דא ס'דא אזא זאך, מענטשן האבן געלערנט עפעס, זיי גייען אריין אין חדר, ביז דעמאלטס האט ער נישט געוואוסט אלף בית. יא לאמיר זאגן דאס איז א גוטע משל נישט קענט ליינען יא פאר דעם א מענטש וואס קען נישט ליינען ער זעט א ווארט ס'איז א פיקטשער פאר אים ס'איז נישט קיין ווארט יא ס'איז א ס'איז א ווארט ס'איז א ס'איז א ס'איז א פיקטשער א מענטש קען נישט קיין שפראך אדער גייסט אין די גאס זעסט כינעזיש זעסט נישט אפילו קיין אותיות יא זעסט עפעס ליינס סקוויגלי ליינס ארויף אראפ דאס איז וואס ער זעט. און ער לערנט די שפראך, אזוי יעדער איינער פון אונז האט געהאט די עקספיריענס אמאל, יא, געלערנט א שפראך, אדער אמאל מאכט זיך אז מען לערנט א נייע שפראך אלס אן עדאלט, מיטאמאל, אנשטאטס פון זען פיקטשערס וואס מען דארף זיך מוטשען און פארשטיין וואס דאס איז, זעט ער א גאנץ אנדערע זאך, ער זעט ווערטער, און ער ליינט עס, און ס'איז כמעט נישט מעגליך, חוץ אפשר, אפשר איז עס מעגליך, די מענטש איז אין עפעס א מצב, איך ווייס, ס'איז כמעט נישט מעגליך אז א מענטש זאל זען א ווארט אין א שפראך וואס ער קען, און ער זאל עס נישט זען אלס ווארט, ער זאל עס זען אלס פאני ליינס, און נאכדעם דארפן טראכטן, אה, דאס איז א ווארט, יא. דאס איז די טייטש, פשוט'ע, פשוט'ע משלים. איי, פארוואס האט ער נישט דא די צוויי סטעפס? כ'פארשטיי טאקע אבער כ'זע עס נישט, יא? ס'איז נישט אינטואיטיוו, ס'איז נישט אימידיעט, אזוי ווי מ'זאגט אלעמאל. ער פארשטייט אין זיין מח אבער נישט אין זיין הארץ, נישט אין זיין נישט אין זיין בויך פארשטייט ער עס נישט. ס'איז נישטא אזא זאך. אמאל מאכט זיך אזא זאך, ווי מאכט זיך אזא זאך? יעצט לאמיר יא, לאמיר שוין יא פארשטיין, אבער טראכטן די משל קען נישט זיין ווי ווי קלאפט זיך עס יא אויס ריכטיג? ס'מאכט זיך ווען ער האט זיך נאך נישט גענוג געלערנט נישט ווייל ער האט נאך נישט גענוג געטון עפעס אן אנדערע עבודת הלב חוץ פון עבודת המח נאך נישט גענוג געלערנט אז ער האלט אינמיטן לערנען א נייע שפראך איז דא אזא סטעפ ווי איך זעה פיקטשערס נאכדעם טרענסלעיט איך עס אין זיין קאפ אין מיין קאפ יא ס'איז דא אמאל א מענטש וואס לערנט א נייע שפראך און ער פילט אז יעדע ווארט וואס ער רעדט טייטשט ער בעצם איבער פון די אנדערע שפראך ווייל ער קען נאכנישט ער טראכט נישט אויף די נייע שפראך ער פארשטייט נישט די נייע שפראך ער פארשטייט עס אפשר טעארעטיש אבער ער פארשטייט עס נישט גוט. איך זאג דאס קען נישט הייסן פלואענט יא עס הייסט נישט פלואענט אין די שפראך עס הייסט ער ווייסט בערך אפשר איז דאס טאקע א בעסערע משל ער ווייסט בערך די שפראך אבער ער רעדט נישט די שפראך ער זעט נישט די שפראך ממילא דארף ער עס נאך מתרגם זיין דארף עס נאך איבערטייטשן אין זיין קאפ פון די פיקטשער צו צו די מינינג פון דעם און אזוי ווייטער אבער יעדער איינער ווען ווען ער האט טאקע געלערנט קען זאגן ער האט געלערנט זעט ער מער נישט ער זעט ווערטער ער זעט אותיות ער זעט ווערטער ער זעט מער נישט די פיקטשערס און אזוי איז אויף טויזענטער זאכן וואס מען פארשטייט, איך האב נישט געהערט אז איינער זאל זאגן, איך האב פארשטאנען די מושג פון קנין, איך ווייס אבער איך פיל עס נישט. אבער ער האט פארשטאנען און ער פארגעסט נישט, אמאל מאכט זיך א מענטש פארגעסט, א מענטש קען האבן בכלל סתם אזוי פארגעסן, א מענטש קען, ס'קען זיין א טיפע מושג וואס טאקע מען דארף אויפבויען אסאך קאנטעקסט אז ס'זאל זיין קלאר, ס'דא אזעלכע זאכן. אבער מען פארגעסט נישט, עס איז זייער שווער צו זאגן אז איך האב אמאל געפלעגט טראכטן אזוי אבער איך האב נישט, די שכל ארבעט נישט אזוי, די דעת פון א מענטש ארבעט נישט אמת'דיג אזוי אז ער האט פארשטאנען עפעס אבער אבער עס גייט אים נישט אריין אין הארץ, איך האב קיינמאל נישט געהערט אז מענטשן האבן אזא פראבלעם. מ'קען רעדן וועגן דעם אבער איך וויל ארויסגעבן די די צד. און וועגן דעם, דאס איז בעצם די ווארט וואס זאגן אז תורה דארף נאר איין טאג. עס דארף מען ארבעטן, אויב ס'איז דא עפעס וואס מ'דארף ארבעטן אויף. איז די זאכן זאלן ווערן מער אזוי. און וואס דאס מיינט איז זייער קלאר, מ'קען עס זען, אז ס'נישט אויב ס'דא צוויי עבודות, אויב ס'דא אן עבודת המח און עבודת הלב, יו דואינג איט ראנג. לדעתי. ס'דארף זיין אזוי, ס'דארף זיין אז זאכן זאלן זיין קלאר, אויב ס'איז אמת'דיג קלאר, דאס דארף מען מאכן א חילוק, איך מיין אז די סיקרעט דא ליגט אין א חילוק פון פארשטיין און פארשטיין. אדער ווי די בארדיטשובער רב זאגט זי זאגט און איך פארשטיי ס'איז דא א חילוק און די חילוק איז נישט אז ער זי זאגט זי פארשטייט און איך פיל נישט דאס האט די בארדיטשובער געזאגט ער זאגט זי זאגט און איך פארשטיי דאס איז א איידעלע חילוק נישט יעדער איינער ווייסט בכלל ס'דא זאגן ס'דא גלייבן און ס'דא וויסן ס'דא זאגן ס'דא פארשטיין ס'דא זאגן און ס'דא דערהערן איז א גאנץ אנדערע אנדערע לעוול פון הבנה נישט נאר אנדערע נישט אז דאס זי האט א הבנה און איך פיר עס אויס ניין דאס איז זי האט נישט קיין הבנה זי פארקערט זי קען אפשר נאר אויספירן אבער זי האט נישט קיין הבנה אבער אויב מען באקומט עפעס א הבנה, די זאכן זענען ווי אמת'דיגע פראגרעס געשעט, און כ'מיין אז איך האב נישט קיין כח היינט צו מתאר זיין מער, ווי אמת'דיגע פראגרעס געשעט, ווי זאכן וואס האבן נישט געמאכט קיין סענס, דאס איז דאך די פראגרעס, נישט אז מען האט געהאט א קשיא און מען האט א תירוץ, אזוי ווי די מיין נקודה פון מיין חלום פריער, אז פריער בין איך געווען אין א וועלט ווי דאס מיינט גארנישט, ס'האט נישט געמאכט סענס, און יעצט בין איך אין א וועלט ווי עס מאכט סענס, איך פארשטיי וואס עס זאגט, און דאס גייט נישט צוריק. די סארט זאכן גייען נישט צוריק ס'איז טאקע א איידלע זאך ס'איז טאקע מוצאי שבת פארגעסט ער אבער וויפיל ער איז ס'איז געווארן אזא וועלט פאר אים איז די נעקסטע שבת ער איז צוריק געגאנגען וואס איז א חילוק אקעי ווייסטו לפחות די וועג אריין אין דעם וועלט ווייסטו לפחות וויאזוי ווי מ'טרעפט די טיר שוין דאס איז דאס איז וואס אונז לערנען פון פון חג השבועות איך דארף דאך זאגן עפעס א ווארט עפעס א ווארט זוהר איך וויל נישט מאריך זיין דא קען איך זאגן א ווארט זוהר דער רבי רבי אלעזר אין די זוהר, איך מיין עס איז רבי אלעזר, האט געגעבן א משל, א זייער אינטערעסאנטער משל, איך מיין געזאגט ער פארשטייט נישט וואס וואס ער וויל, זאגט עפעס א טייטש, ער האט געגעבן א משל פון די ספירת העומר, זאגט דער משל איז אזוי, גם ציפור מצאה בית ודרור קן לה. זאגט ער וואס הייסט גם ציפור מצא בית? ברענגט ער א גמרא, די גמרא זאגט אז ס'דא פארשידענע סארט פייגלעך, ס'דא פייגלעך וואס האבן מורא וואו צו גיין. זיי לייגן זייער זייער נעסט נאר אין א פלאץ אין רשות הרבים אין א פלאץ ווי עס איז נישט דא קיין מענטשן און מען האט נישט מורא. ס'דא א ציפור וואס די גמרא זאגט ס'דא א ציפור וואס הייסט דרור. פארוואס הייסט די ציפור דרור? ווייל עס איז פריי. דרור איז מלשון פרייהייט, מלשון חירות, וקראתם דרור בארץ. דאס הייסט ער איז א פרייער פייגל, ער קען מאכט זיך אז ער לייגט א נעסט אפילו אין א מענטש'ס הויז, איי ס'וואוינען דארט מענטשן? גייט אים נישט אן, ער פייפט זיך אן. ער איז פריי, ער קען גיין ווי ער וויל. זאגט די זוהר. שטייט וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור, דאס איז א רמז אויך אויף שבועות, די פופציגסטע טאג, פופציגסטע יאר, איז ווערט דרור, חירות, חרות על הלוחות, ווען מען טראכט אריין די איינקריצן אויף די לוחות וואס מ'האט גערעדט פריער, וואס טרענסלעיטן וואס די אור פון דעם איז אין די כלים אין די לוחות, טראכט, זאגט ער אזוי, אבער מזמן, דא זאגט ער אזוי. אז דער ציפור דרור וויאזוי ארבעט עס? ווי לאנג בלייבט ער אין די מענטש'ס שטוב? זאגט רבי אלעזר פופציג טעג, אזוי זאגט ער. פופציג טעג נעמט פאר די די מאמע פייגל און גייט מאכט א נעסט, פופציג טעג נעמט זי קעיר פון אירע קינדער, ניין און פערציג טעג, פופציג טעג און נאכדעם גייען זיי אוועק, גייט זי אוועק, זיי גייען זיך מתפרש'ן און לעבן אליין, דאס הייסט דרור, דאס איז די עוף דרור, די עוף דרור, דאס איז די די גם ציפור מצאה בית, ודרור קן לה, דאס הייסט אפילו א ציפור דרור וואס גייט אין א מענטש'ס הויז, איז זי אויכעט גייט זי אוועק נאך אביסל צייט. זייער אינטערעסאנטע משל, פארוואס ער זאגט די משל, פארוואס ער, ס'הייסט אנדערע ווערטער דארפסט דיך הערן. ער קוקט אן ס'איז אביסל פארקערט פון די גמרא, די גמרא זאגט אז די חירות איז ער קען גיין אין דיין הויז, ער האט נישט מורא פון דעם אז מענטשן וואוינען, ער גייט אויך אין זיין הויז. און רבי אלעזר טענה'ט אז די חירות איז בעצם אז די מאמע פייגל לאזט די קינדער פייגלעך אין חירות נאך פופציג טעג. דאס הייסט, דעמאלטס גייען זיי גיין אין אנדערע הייזער און אנדערע פלעצער, ס'גייט ווייטער די סייקל. דאס הייסט אז ס'איז דא אסאך עבודות, אונז האבן געלערנט אסאך עבודה אין ניין און פערציג טעג, מען דארף מאכן עבודות און פונקטליך וועלכע עבודות און נצח דעם און יומי נצח דעם און שבועי, גאנצע עבודות פון פון פון עפעס טון פון עפעס אנקומען צו עפעס א הבנה. און די עבודה דארף אסאך קארעדזש, דארף אסאך קארעדזש, דארף קענען גיין אין א מענטש'ס הויז, דארף קענען גיין אין די אייגענע הויז, דארף קענען בויען א הויז און אזוי ווייטער. אבער נאכדעם, נאך פופציג טעג, בלייבט נישט די נשמה, בלייבט נישט די פייגל אין די הויז, ער פארט, ער פליעט ווייטער. און דאס איז באמת די טאג פון מתן תורה, מען פליעט ווייטער. דאס איז ווי מען זאגט, די חירות איז איז אזוי ווי די גמרא זאגט חירות דרור, דדייר בי דיירא, ער קען וואוינען, ער קען וואוינען ווי ער איז, ער דארף נישט עס זאל זיין ספירת עומר, ער דארף נישט עס זאל זיין שבועות, ער דארף נישט עס זאל זיין געוויסע גדרים און סייגים, ער ער איז בחירות. און אין די חירות, וועט ער מאכן הייזער, וועט ער מאכן אלעס וואס ער דארף. דארף פארשטיין די קאנעקשן פון די ענין פון די פסוק, פשוט'ע פשט פון די פסוק אז ער קאמפלעינט יא אפילו א ציפור האט א הויז אבער און אנדערע האבן נישט, די שכינה האט נישט א הויז וואס מיינט עס וויאזוי איז די שכינה פריי וויאזוי איז די שכינה דארף טראכטן די אלע זאכן, אבער דאס דאס איז די די די משל וואס רבי אלעזר האט געזאגט אויף חג השבועות און דאס קאנעקט זיך מיט די מחשבות וואס אונז האבן דא אביסל וועגן וואס געשעט. וואס איז די תוצאה יא וואס איז די פעולה פון פון שבועות מ'קומט אן ער קומט אן וואס דעמאלט דעמאלט איז חירות דעמאלט גיין די קינדער פייגלעך אוועק פון די מאמע פייגל די מאמע איז זיי משחרר זיי גייען לחירות און דעמאלט אז זיי האבן די די כוח די די חירות דעמאלט קען זיי גיין איבעראל און עס זאגט ווייטער דעמאלט האט ער נישט מורא פון ראש השנה פון די דין פון ראש השנה ווייל ער האט חירות ער איז האט די פרייהייט און די פרייהייט לערנט אים אויס וואס ער דארף טון אין אלע זיינע מצבים